סתם א שיעור. היינט איז די דריטע שיעור פון אונזער סיריס וועגן די נשמה. מען האט נאך נישט אנגעהויבן באמת. סאו, ס'איז אביסלעך פון אנהייבן. אפטער לייק צען שיעורים מעיבי וויל סטארט עקשעלי אר סאמטינג. באט בקיצור המעשה. לעטס סעי וואט ווי וואט ווי סארט אוו מ'האט אנגעהויבן צו צו פארשטיין לעצטע צוויי מאל און דען ווי קוד מעיבי בילד אן דעט אר דזשאסט סתם אזוי לערן סאמטינג. סאו אונז האבן געטרייט צו מסביר זיין פאר די עולם לעצטע מאל בעיקר לעסט וויק ענד טו וויקס עגאו אין א דיפרענט וועי דעט ווי דאנט נאו עניטינג. דעט וואז די עיקר הסבר, די עיקר טעיק אוועי. און ווי דאנט נאו עניטינג איז א ביג חידוש, ביקאוז מאסט פיפל נאו וועי טו מעני טינגס, רייט? ווייסט שוין אז ס'איז א נשמה, עס איז דא נפש און רוח און חיה און א גאנצע גרויסע שולנט וואס יואלי לאזט נישט ברענגען. און דער אמת איז, מען קען נישט מיט שולנט, איין שטיקל פאפקארן קען מען פארשטיין. און דאס איז ווערי אינטערעסטינג עקשלי ביקאוז. ביקאוז אוו די אינהעריטענס דעט ווי ווי אינהעריטעד יא די אונזער ירושה וואס מיר האבן געירשנט עס קומט פון אזייער אסאך אזוי ווי יעדע איינער איז א אייניקל פון אסאך זיידעס דער איז געווען א ליטוואק דער איז געווען א חסיד דער איז געווען א לובאוויטשער דער איז געווען א מתנגד און אזוי ווייטער סאו הי טורנס אוט טו בי פריטי קאנפיוזד. קאוז יו עסיום דעט יו האוו טו סארט אוו ריספעקט עטליעסט ריספעקט דארף מען טאקע באט יו האוו טו בעליוו עוועריטינג דעט יור זיידעס בעליוו סאו אלאט אוו אידן טאקע טורן אוט טו בי לייק בעלזער ליבאוויטשער ליטוואקס וויטש איז א ווערי וויערד טינג טו בי און סאיז וויערד ביקאוז סאיז נישט אינטערנעלי קאנסיסטענט מען קען מאכן עפעס א שטיקל תורה דעטס וואט איים וואן אוו די טינגס דעט איי מין ווען איי סעי דעט ווי נאו טו מעני טינגס איך ווייס סיי חבד און סיי בעלז און סיי רבי חיים בריסקער. יו סעינג איטס א דאבל לייף. און נאו דאבל לייף סאיז כווייס וואס טשולענט לייף. טשולענט און קוגל. נאו איי נאו אלל דיס טינגס און איך מיין אז איך פארשטיי לג בעומר, די ענין פון לג בעומר על פי ר' שמעון שקאפ, נאו דער איז נאו לג בעומר אקארדינג טו ר' שמעון שקאפ, יו העוו טו בי עיבל טו עקסעפט דעט. נישט דא אזא זאך, אויב דו ווילסט לג בעומר, מעיבי דער איז, באט איטס נאט ריעלי. איטס א דוחק תירוץ, לייק איטס לייק יו נאו, לייק א קאר וויט א, דעט ריידס אן טרייענגעלס. מען קען, באט ס'איז נישט געמאכט, יא. אינסטעד אוו ווילס. איטס נאט מעיד פאר דעט. איטס. און און איף יו וואנט יו האב טו טשוז, מעיבי יו האב טו טשוז, מעיבי יו דאנט האב טו טשוז, מעיבי יו דזשאסט וואנט טו בי לייק מיר, דעט יו דזשאסט וואנט טו אנדערסטענד טינגס אן דייר אן טערמס, אבער עטליסט ווערט ווייניגער צעמישט, און דאס איז א זייער גוטע זאך, ווען מ'איז ווייניגער צעמישט קען מען עטליסט טראכטן, קען מען אנהייבן צו האבן דעת, קען מען אנהייבן צו האבן אפיניענס, קען מען אנהייבן צו האבן שאלות, עטליסט סאמטינג. סאו איי וואנטעד טו סעי א משל, עקזעמפל אויף דעס, לכבוד לג בעומר טאקע, און דען וויל מאוו אן טו מאר סיריעס סטאף. עקזעמפל לכבוד לג בעומר האסטו דא אזא קשיא האט עס דא אחרונים וואס פרעגן אזוי שואל ומשיב פרעגט די קשיא ס'דא סתם אין אנדערע ספרי דרוש קען מען טרעפן די קשיא באט די דיפרענס ביטווין דעם און אים איז אז פאר ספרי דרוש דעס איז וואן אוו די וויערד טינגס סאם אוו דעם עטליעסט דעט דער איז נעווער עני ריעל קשיות אין די ווארלד אלעס איז נאר אזוי ווי יענער געזאגט קען נישט שיעור קען נישט לענגער קען נישט אפגעפרעגט ווערן ס'קען נאר לענגער ווערן. נאך א קשיא, קען מען צולייגען נאך א תירוץ. העלא, יעצט איז געווארן קערצער, ס'האט אפגעפרעגט די פריערדיגע שטיקל תורה, נאו, איט אנלי ביקאמס לאנגער. סאו א לאט אוו ספרי דרוש לייק דעי העוו גוד קוועשענס דעטס סאמטינג עקשעלי וויערד, סאמטיימס יו ריעד סערטען חסידישע ספרים דעי העוו ריעלי גוד קוועשענס ענד דעיר תירוצים אר לייק ווען יו ריעד די תירוץ יו רילייז דעי דידנט ריעלי העוו די קשיא, איטס דזשאסט לייק אנאדער שטיק אנאדער לייק פסוק וואס מ'קען צאמשטעלן, דאס איז די בחינה פון וואטעווער און אזוי ווייטער. סאו ס'דא א קשיא וואס שטייט אין לאנד וועגן לג בעומר. און ס'איז מיין קשיא. ס'איז דא א קשיא וואס ווערט געברענגט אין, כ'ווייס נישט, אין שפעטערדיגע חסידישע ספרים קען מען עס אפילו עס טרעפן. אז וואס איז פשט, אזוי ווי די נוסח הקשיא פון די צומישטע מענטשן. וואס איז פשט אז ווען משה רבינו'ס יארצייט וואס איז ז' אדר פאסט מען, כ'ווייס די חברה קדישא מאכט עפעס א טייל פון סאמטינג, סאמטינג סעד. און ביי ר' שמעון בר יוחאי'ס יארצייט וואס איז לג בעומר, וואט? יא.

ניין, ניין, דא איז צוויי זאכן וואס שטייען וואס האבן נישט קיין שייכות, דזשאסט טו בי קלעיר. רייט, ניין ס'קען זיין אויך ס'שטייט אז אז ר' שמעון יוחאי'ס טאג וואס ער איז געשטארבן איז געווען פרייליך, שטייט אין די זוהר אין פרשת האזיני, אין די אידרא, און ס'שטייט אויך אז לג בעומר איז א פרייליכע טאג אין סאם פוסקים. יעצט קען מען צוזאמשטעלן די צוויי זאכן און זאגן דאס איז דאס, און ס'איז אפשר שטייט דאס אין אריז"ל לויט איין גירסא וואס איז לכאורה א טעות, אבער שטייט אין חסידיש פארשידענע ספרי אחרונים די די ווארט, די קשיא נעמט אן די זאך, הגם ס'איז א קשיא. יא? פארשטייסט וואס איך זאג? וויאזוי האט ער געשריבן? פארשידענע געוויסע חסידישע ספרים, יא. ווייל ס'איז בעיסד אן א מיסטעיק, זיי האבן געמיינט אז ס'שטייט יום שמת און עכט שטייט יום שמחת, א גאנצע א גאנצע אריכות אין די, איטס א מיסינג א ח, אדער וואטעווער, עפעס אזוי, יא. על כל פנים דאס איז דאס איז א שמועס פאר זיך, נישט אינטערעסאנט, סתם נישט סתם היסטאריע.

שאוס דאס ריעלי, אין אנדערע ווערטער, סאו דאס איז דאס, איים קאנפיוזינג יו טו מאטש, באט דאס איז אלל איים טרייענג טו סעי, דעט סאם ס'דא ספרי דרוש וואס פרעגן אזא קשיא, סא וואס איז פשט אז משה רבינו'ס יארצייט איז מען צובראכן און ר' שמעון'ס יארצייט פרייליך? באט נאו, ס'איז א ס'איז א פירכא. אין אנדערע ווארדס, נאט אנלי יו קען עסק לייק היז סעאינג, נאט אנלי ביי משה רבינו'ס יארצייט, עקארדינג טו עניוואן דעטס נארמאל. אלל די נארמאל דזשוס, איי קאל דעם נארמאל דזשוס, אוו קאורס דעיר נאט נארמאל, באט סופאוזעדלי נארמאל דזשוס, איז ווען איינער שטארבט איז א שרעקליכע זאך, ווען ער שטארבט נישט, סאו די פסקו למות דען וויאר העפי, און אקארדינג טו יו נאו דייאינג איז וואט מעיקס יו העפי רייט, דען איטס די סעים טינג, נאו ווי קען עקשעלי שאו איט אין הלכה, סאו איטס נאט אנלי איטס נאט אנלי נאט אנלי אין דיס אין דיס ספעסיפיק טינג רייט, אין הלכה איטס סעיז איטס סעיז אין מסכת כ'ווייס דארט נדרים יא יום שמת בו אביו איז א וועי אוו סעיאינג א דעי דעט יו פאסט, ענד איטס סעיז אביו ורבו דעטס די לשון אווער דעיר. יאר פאדער יאר אה די טאטע אדער די רבי געשטארבן, איז לייק איווען א יד, אינסטעד פון זאגן אז איך גיי זיין אין תענית זאגט מען איך גיי זיין אזוי ווי די טאטע איז יארצייט, און אזוי איז טאקע געווען די מנהג ביי אלע דורות אז די טאטע'ס יארצייט פאסט מען, אנטיל סאם חסידישע אידן קעימ און סעד סארט אוו דעיר גאוס סאמטינג לייק דיס, קודם, איף יו דאנט פאסט יו מעיק א סיום, סאו יור פטור פראם פאסטינג, בקיצור מ'מאכט נאר א סיום, בקיצור מ'. קיצור מען עסט און מען טרינקט און מען פאסט נישט אקעי זיכער ביי די רבי'ס יארצייט פאלט נישט קיינעם איין צו פאסטן מעיבי דער סאם פיפל דעט סטיל פאסט ביי די רבי'ס יארצייט אבער באופן כללי עווריוואן איז דזשאסט העפי סאו דיס איז אפסייד דאון סאמטינג וויערד סאו וואן עוועיל תירוץ איז סאו נאו דיס האול מהלך ס'א תירוץ קען מען זאגן אזא תירוץ על פי נגלה איז טאקע סעד אבער על פי נסתר דארף מען זיין פרייליך און נישט פאסטן גראדע עס איז טרו דיס תירוץ באט איטס דזשאסט א שטיקל תורה ווען יו סעי איט דיס וועי. סאו איך איך האב געטרייט נאכדעם מענטשן האבן זיך געדינגען מיט מיך אבער כ'מיין אז נאכאלץ מיין ווארט איז אמת. א תירוץ איז א תירוץ אבער די קשיא איז איז מאר טרו דעט דער איז טאקע ווערי ווערי ביג טשעינדזש אווער העיר דעט העפענס ענד איטס סאמטינג דעט ווי האו טו נאטיס און אלעס וואס אונז לערנען לג בעומר למשל אדער ווער עס לערנט חסידישע ספרים אדער ווער עס לערנט רמב"ם ספרים פיליזאפיע ספרים יו נאטיס דעט און איטס אימפארטענט טו נאטיס אלדאו איים אן די סעקאנד סייד טעארעטיקלי. באט איטס עט ליסט וויכטיג צו נאטיסן אז ס'איז דא, ס'איז דא א געוויסע וועג ווי אזוי אידן, איך רוף עס תלמודיק דזשוס, רעביניק דזשוס, האבן אנגעקוקט די וועלט, אנגעקוקט די תורה. ס'דא א, זיי האבן געהאט א וועג, און זיי זענען זייער זיכער, און ס'דא מקובלים אדער חסידים וואס זענען זייער גוט אין משכנע זיין מענטשן אז ס'דא די פיליסופן וואס זיי קוועטשן אריין די תורה וואס זיי ווילן זאל שטיין אין די תורה. און ס'דא אונז וואס אונז גייען מיט די מסורה און זאגן פשט וואס ס'שטייט, באט דעטס פאלס. זאגן פשט וואס ס'שטייט איז ליטוואקעס. דאס איז א מעיבי, מעיבי. סאם ארידזשינעל ליטוואקעס, נישט די היינטיגע ליטוואקעס וואס זענען גר"אניקעס. באט עכטע ליטוואקעס. אדער אין אנדער ווארדס נארמאל דזשודעאיזם. חסידים זאגן נישט וואס ס'שטייט. מקובלים זאגן נישט וואס ס'שטייט. זיי זאגן סך הכל נישט וואס דו זאגסט שטייט נישט שטייט, נאר עפעס אנדערש וואס שטייט נישט שטייט. דעטס די האול דיפרענס. יו אנדערסטענד וואט איים סעאינג, רייט? דעי אר דזשאסט לעס האנעסט אבאוט טעללינג יו די סאורסעס ענד וויי דעי טינק טינגס לייק דעט וויטש איז אנאדער האול שמועס. באט

וואס איז די זאך? סאו למשל, איך זאג נאך, איך זאג דא א משל. סאו למשל, למשל, דאס איז די האול סוגיא, למשל אין אונזער סוגיא. איז א ווערי ביג קוועשאן, און דאס איז א ווערי סיריעס פילאסאפיקל קוועשאן, אויף קאורס. און אונז רופן דאס די קוועשאן פון די, פון די נשמה, רייט? אונז האבן גערעדט לעצטע וואך, צוויי וואכן צוריק, אז דא זייער אסאך פלעצער ווי די שאלה פון וואס מיינט א נשמה, אדער וויאזוי ארבעט א נשמה אין א גוף.

פאר איי טינק פאר דיפרענט בוקס סעט אין די סאקרעטיס טרייעל ענד דעטה רייט? די אפאלאדזשי? עס איז אזוי געשעהן אזוי ווי די אנדערע איז געווען נאר עס איז מער עס איז בחינת וואס מען וואלט געדארפט זאגן דעמאלטס ער האט טאקע געזאגט איי דאנט נאו עקטשעלי פלעיטא סעיז דעט הי וואזענט דער וואן אוו די קיוט טינגס דעט הי סעיז פונקט דעט דעי הי וואזענט דער איינער האט אים געזאגט וואס איז געווען סאו איטס אלרעדי לייק הי הי העז ען עליביי פאר וויי הי איז מעיקינג איט אפ. אקעי. נישט מעיקינג אפ, ס'איז א סטארי. וואס ווילסטו פרעגן? וויסן צו ס'איז היסטאריש געשען? איטס טרו דעט דער וואז א גיי סאקרעטיס, איטס טרו דעט, עניוועי, נאו איטס טרו דעט דער וואז א גיי סאקרעטיס, איטס טרו דעט הי העד א טריעל, טרו דעט הי גאט קילד, איף הי עקזעקטלי סעד דיעז ווארדס, און אזוי ווייטער. איי וואזנט דער סאו איי קענט טעל. באט עט ליעסט דעטס די סטארי. סאו ווערי סימילער, כ'גיי צושטעלן א ווערי סימילער סטארי, ענד הי ראוט.

און ער איז מסביר באריכות אז פאר א פילאזאף, און דאס איז וואן אוו היז ווערי ביג פוינטס, און איך זאג נישט מדויק יעצט ווייל איך האב עס היינט דורכגעקוקט, אבער אז פאר א באט דעטס די סאמערי סטארי, דעט פאר א פילאסעפער דעט איז ע גוד טינג. זיי האבן שוין גענעוו א טאג פריער. נאו, דעטס א פעסעמיסטיק וועי אוו סעיאינג איט, הי העז א ווערי אפטעמיסטיק וועי אוו סעיאינג איט, הי סעיז, איי עם נאט העיר טו. קעיר פאר מיי באדי, מיין האול לייף וואז נאט עבאוט קערינג פאר מיי באדי, והא ראיה, איך בין נישט געווארן קיין גביר, איך בין נישט געווארן קיין פאליטיקאנט, איך בין נישט געווארן קיין רעבע, וואטעווער, אלל די טינגס דעט יו קען דא טו קעיר פאר יור באדי, וואס בין איך געווען, א פיליסאף, וואס איז א פיליסאף, א גיי דעט קעירס פאר היז סאול, אר פאר ווירטשו, קעירס פאר היז סאול מאר דען היז באדי.

דער סאקרעטיס זאגט דאס בערך אז ס'איז גאנץ גוט און ער ברענגט א גאנץ מאסט אוו די דיאלאג איז ברענגינג ראיות דעט א פערסאן העז א סאול און די סאול זיין בעיסיק שטיקל תורה איז וואס איז א סאול? איינע פון די שטיקל איז נאך שטיקל תורה וואס איז א סאול א זאך וואס מאכט לעבן רייט? סאו א זאך וואס מאכט לעבן מאכט נישט קיין סענס אז ס'זאל אליין שטארבן.

איז לייק א די וואס שטייט אין די ער קען יא ער קען יא ער האלט אז מען קען יא פארקערט מיט די גוף קען מען נישט מיט די נאר מיט די נשמה קען מען אזוי זאגט ר' איך קען נישט אריין איך קען נישט יעצט מסביר זיין פארוואס ווייל איך האב נישט צוגעגרייט די נקודה ער גלייבט אין נשמה דארט מוז מען רייט ער גלייבט אין א סעפערעט נשמה ווערי קלערלי ער גלייבט אז די נשמה פארקערט די גוף שטערט נאר צו טראכטן די נשמה טראכט אדער טראכטן איז די נשמה קענסט אפילו זאגן אין די וועג

און עס איז בעסער צו שטארבן, אה? נאט דעט וואן. עכ"פנים, דיס איז היז ווערי סיריעס שטיקל תורה, היז ווערי סיריעס ביליף, און הי טרייס טו ברינג א לאט אוו פרופס פאר דיס, און מען פרעגט אפ די פרופס, און ער ווערט נישט נתפעל, ווייל דאס איז א פילאסאף, יו סי? ווערי אינטערעסטינג, ביג דיפערענס פון א פילאסאפער און א, לייק א רעלידזשעס פערסאן, רייט? אין דיס שטיקל תורה ווער היז סיטינג און איז גאננע דיי אין א פיו אווערס, און הי

יא, סאם אין סאם וועי, כ'מיין עט ליסט דעטס די לשון, ממש, עכ"פנים, כ'קען נישט אריין, דאס איז נאך א שמועס, באט, אה, וואט עם איי סעינג, ענד די סעים טינג איף סאמוואן עלס דייס, לכאורה יו שוד בי פריטי העפי, קאז די גיי, כ'מיין, ס'גייט דאך אים גוט, אויף די וועלט דארף מען זיך מצטער זיין אויף יענעם וואס האט נעבעך צרות, באט. אויף יענע וועלט האט קיינער נישט קיין צרות, ביי דעפינישן, יו קענט העוו צרות, הי דאזענט ביליוו אין שכר ועונש, דזשאסט טו בי קלעיר, רייט, איטס נאט דעט ווען יו דיי וועסט גיין אין בית דין של מעלה, און דעמאלטס וועט מען דיך שוין איינמאל אנפאטשן, רייט, דען יו שוד בי עפרעיד אוו דעט, דעטס אנאדער ריזען טו בי עפרעיד אוו דעט, און איי טינק א לאט אוו פיפעל קאנפיוז דיס וויט פיער אוו דעט, ווען די גריק פילאסעפערס טאלק אבאוט פיער אוו דעט, דער נאט וואריד, א היימישע איד דארף מורא האבן פון טויט ווייל דעמאלטס גייט מען שוין איינמאל געבן פעטש, פארשטייסט? דעטס נאט די פיער אוו דעט, דעטס פיער אוו עונש, און דעטס ווערי דיפערענט, איי טינק פיפעל

און אגעין אקארדינג טו דיז פיפל איט קען בי א בעד טינג, ביי די וועי איוון איט איז חייב עונש איט קענט ריעלי בי א בעד טינג, איך מיין ס'איז דאך א גוטע זאך אז מענטשן באקומען זייער עונש וויאזוי מוז זיין צובראכן, דארף דאך זיין גערעכטיגקייט אמאל אויף די וועלט, איך מיין על כל פנים אז דאס איז די שיטות, הא, אזוי עטליעסט האבן פארשטאנען פארשידענע גדולע שיטות פלעטו.

ס'איז א אנדערע לעוועל פון פראבלעם, דאס איז דאך די נקודה. אקעי, איך וויל נישט, איך קען נישט מסביר זיין די נקודה, איך וויל, איך וויל, איך קען יא אבער. איר האט עס אריינגעווארפן, איך זאל פארשטיין. יא, ניין, איים סא, איך פארשטיי, ס'איז א קוועשטן, באט איי טינק דעט דער איז א דיפרענס, און איך וויל, מעיבי איטס גאנא הערט מיט טאטש, אזוי ווי איך דארף א בענדעיד, באט דארפסטו א בענדעיד, דאס איז די גאנצע פסיכילאגיע, איטס ווערי דיפרענט פראם לייק סאמטינג דעט איז ריעלי בעד, ביי אבדזשעקטיוולי, יא. כאילו אין אנדערע ווערטער, נא, לעטס, לאמיר גיבן די נפקא מינה, כ'על גיבן די נפקא מינה וואס די ספרים ברענגט, רייט? די נפקא מינה וועט זיין אזוי, אויב ס'וועט זיין איינער וואס זיין טאטע מאמע איז געשטארבן, אזוי ווי איך קען עפעס א רבי אין בארא פארק, זיין מאמע איז געשטארבן, גייט אים נישט אן, מאמע שטארבן, כ'מיין עס איז א נארמאלע זאך, רייט? דרכו של עולם, האסט געמיינט זי גייט לעבן אויף אייביג? זי גייט, ער איז, מסתמא איז ער געווען אביסל סעד ווייל ער קען נישט, כ'ווייס נישט וואס, וואס, ער קען נישט מקיים זיין מצות כיבוד אב, למעשה הי דאזענט קעיר.

סיעם טו איידענטיפיי וויט פלעטא מאר דען זיי איידענטיפיי וויט די הלכה. רוב אידן מיין איך זאגן אלע חסידישע אידן און אלע בעלי מוסר און אלע בעלי דעות ס'איז א נארמאלע זאך אויב וועסט גיין צו א חסידישע פארברענגען אדער וועסט גיין צו א געוויסע פארברענגען גייט מען אמת'דיג פרעגן די קשיא וואס איז פשט אז מ'קען זאגן תירוצים עס ווייזט דער אייבערשטער איז ברוגז ס'איז עונש ס'איז דא פארשידענע דוחק תירוצים פארוואס ס'איז דא אין די תורה כ'זאג גראדע נישט מדאורייתא אבער מדרבנן אדער לויט איין שיטה איין טאג איז מדאורייתא ס'איז דא א ענין אין די תורה הלכות אבילות, שטייט אין די תורה הלכות אבילות, סאו וואן אוו די אין יורה דעה איז דא אפאר סימנים וועגן דעם, און אזוי ווייטער, א גאנצע מסכת מועד קטן וואס רעדט מער ווייניגער וועגן דעם, ענד זאגט לעיטער אוי דאס איז פאר די סטופיד פיפל וואס פארשטייען נישט אז נאטינג ראנג, כ'מיין ס'סאונד ס'סאונד ווירד, נישט נאר דעם, כ'מיין די תורה קען אפילו אנשרייען א מענטש, דאס איז איין וועג פון ווייזן אז ס'איז די וועג וואס די רמבן בעיקר רעדט, ס'איז דא אין די תורה שרייט מען אן, עס טון אין די תורה וועסטו לעבן, עס נישט טון אין די תורה וועסט שטארבן, דעטס ליטערלי וואט איט סעז, און דאס איז בעקווארדס אקארדינג טו עני פילאסעפער, רייט? אין חזל קען מען שוין טרעפן דא דאס קען מען שוין טרעפן איז דאך יא וואס הייסט ער דארף דארף מען מורא פון שטארבן אז איך האב דיין טאטע וועסט נישט שטארבן איך האב נישט מורא פון שטארבן זאג מיך א בעסערע ריזן דאס איז נישט קיין ריזן און ער זאגט דאך פלעטא על כל פנים איך וויל נאר ארויסברענגען דא און דאס זאגט דער רמבן דער הייליגער רמבן האט געשריבן א ספר ס'הייסט תורת אדם אויף הלכות קראנקע און טויטע און נאך און עפטער לייף מענטשן ווערי אינטערעסטינג ספר סטארטס פראם ווען דער בוק תורת אדם דאס איז די רמבן'ס לייק הלכה ספר, איינע פון די הלכה ספרים וואס ער האט געשריבן, ער האט געשריבן אסאך הלכה ספרים, ער האט געשריבן מאוסט די חידושים ספרים און זאכן, איינע פון די הלכה ספרים וואס ער האט געשריבן הייסט תורת האדם, און איט סארט אוו מאר אר לעס גאוס טרו די דעט סייקל, סאו פראם ווען יור סיק, נאכדעם ווען מען שטארבט, און הלכות לוויה און אבילות, און דען די ענד אוו איט טאלקס אבאוט שער הגמול, וואס געשעט נאך מען שטארבט, וואס געשעט מיט שכר ועונש אין עולם הבא און ווערעווער, ליטערלי לייק א ענציקלאפידיע אויף דעטס דייאינג פיפל. די לעסט פארט ווי אונז לערנט באריכות איז ביקאוז אוו די ענין אוו שכר ועונש און גיהנום און סטאף לייק דעט. דעט איז דעט על כל פנים און יעצט אין די הקדמה האט ער געשריבן א הקדמה און זיין הקדמה שטייט אז ער האט געזען א ספר געזען נישט נאר ער האט געזען מען ברענגט עס די רמבם ברענגט עס אפשר איך ווייס נישט אויב די ספר האט די איידיעס מען ברענגט פלעיטאו'ס ספר און דארט שטייט איך געדענק נישט ווייטער די לשון בדיוק אבער מען דארף עס נאכקוקן איר קענט עס נאכקוקן ער האט געזען פלעיטאו'ס ספר וואס דארט שטייט אז וואס האט א מענטש צו וויינען אז ער שטארבט, א נארמאלע זאך, נישט א גוטע זאך אפילו, דאס איז נישט, דאס איז אפיקורסות, דאס איז נישט דרך התורה, אין אונזער תורה שטייט אז מען וויינט יא ווען א מענטש שטארבט, און ער איז מסביר פארוואס, און ער איז מסביר לפי דרכו, אביסל וואס איך פארשטיי איז ער האלט זייער אנדערש. ער און אזוי ווי ער איז תולה אין די דעת חכמים און עס איז כ'מיין אז ער איז גערעכט אז אין די חכמים טרעפט מען נישט די זאך אז עס איז גוט צו שטארבן, טרעפט נישט די זאך אז עס איז שלעכט פאר די נשמה אראפ צו קומען צו די גוף, דאס אלעס אין קיין חסידישע ספר, וואס הייסט ירדה נשמה לגוף איז דאך גוט געווען, דיס קשיא מאכט נישט קיין סענס אין די חזל'ס וועג פון טראכטן, פארוואס? ווייל ער טראכט, באופן יסודי, אויב מען קען עס זאגן אזוי, אז א מענטש, אויב מען קען פרעגן א שאלה מהי האדם, יא, און דאס איז איין קאנטעקסט וואס מען קען פרעגן אין אונזער שאלה, וואס איז א מענטש? לפי פלעיטאו א מענטש איז א שכל, א נשמה, האועווער עקזעקטלי יו דיפיין דעט, די גוף איז, ער רופט עס א לבוש פונעם מענטש, ליטערעלי, אזוי ווי רבי חיים וויטאל זאגט, נישט רבי חיים וויטאל, שטייט אין זוהר שוין, אז שטייט א פסוק, על בשר אדם לא ייסך, דרשנ'ט דער זוהר, אה, סאו דער גוף איז א בשר האדם, אבער דער אדם איז נישט, א מין פורים תורה, איך מיין ס'נישט קיין ראיה, ס'איז שיינע ווערטלעך, ס'מיינט דאך נישט דאס, מיינט דאך צו זאגן אז מ'זאל נישט גיסן אויף א מענטש, ס'איז נישט קיין דיוק, פון דעם קען מען נישט עכט מדייק זיין, אבער דער זוהר זאגט די דיוק, ס'ווערט געברענגט אין רבי חיים וויטאל אין אסאך ספרים, אז דער גוף הייסט בשר האדם, און וואס איז די אדם? דאס הייסט דער אדם איז נישט די בשר האדם. אבער אוו קורס בשר האדם דזשאסט ליטערלי מיענס אוו א מען, דאזענט מיען מיען דעט. אקעי, כ'מיין ס'איז אפשר אפילו דא א הלכה'דיגע דיוק וואס מ'לערנט פון דעם. אבער כמובן דאס איז א דיוק וואס שטייט אין זוהר, אבער אין חזל שטייט כמעט בפירוש פארקערט. רוב נגלה פון חזל איז, און אזוי ווי די רמבן זאגט, אונז האלטן נישט, אזוי אויב מ'מאכט א חילוק, אונז האלטן נישט אז א מענטש איז א נשמה וואס האט א גוף, מ'האלט א מענטש איז א נשמה און א גוף. אזוי שטייט אין אין חזל מער ווייניגער, און דער און איי וועסטו פרעגן א מענטש שטארבט, זאגט דער רמבן, הע הע הע, האסט פארגעסן פרשת בראשית, פרשת בראשית שטייט א מענטש איז נישט געמאכט צו שטארבן, אין פרשת בראשית שטייט אין אנדערע ווערטער אז דער אייבערשטער האט באשאפן אדם, וואזענט די סעד טינג, דעט ער נעבעך גענומען אדם הראשון'ס נשמה פון גבהי מרומים און אריין געשטעקט אין גן עדן, גן עדן איז בעסער, נאכדעם דארף ער שטעקן אין די וועלט און עפר אתה ואל עפר תשוב וואס דאזענט סעי דעט איט סעיז דעט ער האט געמאכט א מענטש, עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים, סאו דאס איז גוף און א נשמה, בפירוש, כ'מיין, סאמטינג דעט קארעספאנדס טו דיז מושגים, ענד איט וואז סופאוזד טו ליוו פאראעווער, נאו, נעבעך, ער געזינדיגט לעבט ער נישט פאר אייביג, באט, איי מין, אנדערע ווערטער, די לכתחילה פון א מענטש, אויב מיר פרעגן די רמבם איז בפירוש מחולק מיט דעם, פרעגן די רמבם וואס איז די לכתחילה פון א מענטש, לכתחילה פון א מענטש ער זאל שטארבן, ער זאל בלייבן נאר נשמה אן א גוף. די רמבם זאגט עס בפירוש.

אבער ס'נישט די עיקר מטרה פון א מענטש ווייל א מענטש איז נישט געמאכט צו זיין א נשמה אן א גוף איי שטייט אין בראשית פארקערט נישט דאס איז די פשט ער לערנט נישט אזוי פשט ער לערנט אז אז דאס איז איך דענק נישט וואס ער זאגט פונקטליך וועגן וועגן וועגן דעם אבער ער לערנט זיכער אז האט אלעמאל געדארפט שטארבן דאס איז א גאנצע משל אויף דעם וואס א מענטש איז פארקערט האט א זיין פשט און קען נישט אריינגיין על כל פנים ווער? דער רמבן האלט אזוי

שטייג איז אוועק געפלויגן ביסט גראדע גערעכט אבער ביסט ערגעץ אוועק געפלויגן שטייג ביסט אוועק ביסט ערגעץ אוועק געפלויגן ביסט אמת אבער ביסט ערגעץ אוועק געפלויגן איך זאג א פשוטע זאך ס'איז דא א מחלוקת לויט די חכמים לויט אין רביניקל דזשוס א א מענטש איז א נשמה מיט א גוף און ס'מאכט נישט קיין סענס פרעגן א קשיא פארוואס איז א נשמה אין א גוף א נשמה אין א גוף מיינט א מענטש א נשמה אן א גוף אדער א גוף אן א נשמה זענען האלבע מענטשן ס'איז צרות נישט קיין נארמאלע זאך ס'דארף צוריק און פאר דעם דארף מען תחיית המתים טו פוט דעם בעק טו ביקאם בעק גאנצע מענטשן איי פארוואס שטארבן מענטשן ווייל די מענטשן האבן געזינדיגט ס'איז א עונש מען דארף שטארבן, ס'איז א צרה, פאר וועמען איז עס א צרה? דאס שטייט אין חומש, יא לויט דער רמבן. פאר ביידע, פאר סיי פאר די נשמה און פאר די גוף. בוט אר בוט אר סאפערינג ווען יו דעד. בוט אוו דעם. דעי בוט העוו, דעי סאם האו בוט סורווייוו סאם האו טו בי עיבל טו קאם בעק. באט דעי בוט. ס'דארף יא לעבן? יא אוודאי דארף מען לעבן. ניין, איך ווייס נישט, איך ווייס נישט. נאכאמאל, לויט דער, לויט דער רמב ם, לויט דער סאקרעטיס, איז שטארבען נישט קיין שלעכטע זאך, א מענטש איז לכתחילה געמאכט צו זיין א נשמה אן א גוף, און אפילו אויב ער האט א גוף, איז זיין עיקר עבודה, איך האב אריינגעברענגט צופיל זאכן דזשאסט טו אילוסטרעיט די פוינט. קיצור הדבר, אפילו אז ער האט א גוף, זיין עבודה איז צו זיין ווי ווייניגער גוף, פארדעם דער רמב ם זאגט איינע פון עיקרי התורה איז עסן ווייניגער, פארוואס דא הלכות כשרות, עסן ווי ווייניגער, א חילוק וואס דו עסט ווייניגער, נישט חזיר נאר פלייש, נישט עסן בעצם אסאך, וואטעווער, ס'איז נישט, די עיקר ווארט איז נישט עסן, נישט עסן ווייניגער, נישט און צו האבן ווייניגער סעקס, אלע זאכן, דער רמב ם זאגט מפורש, פארוואס דא עריות, וויפיל עריות, נאך איין פרוי וואס מען קען נישט, דעטס דעטס איז פשט, דאס איז אויסער פרטים פארוואס פונקט דער, אבער דאס איז איינע פון די עיקר זאכן, דער רמב ם זאגט עס טעיקס עס ווערי סיריעסלי, ביקאוז טו אים די מעין טינג אוו טו בי א פערסאן איז טו בי לעס גוף און מאר נשמה, יעצט ווען מען ווען מען ווען מען עסט און מען פרעסט און מען זויפט און מען שלאפט קען מען דאך נישט טראכטן אזוי גוט, אזוי האלט דער רמב ם אט ליעסט, ממילא איז בעסער צו עסן שלאפן ווי ווייניגער, וויפיל מען דארף דארף מען, ער זאגט נישט אז עס איז א שלעכטע זאך צו שלאפן אדער צו עסן.

לעוועל, לייק אין עולם הזה קען מען אויך זיין רוב נשמה, באט איווען דען יו קען סטיל בי סאמוואט לימיטעד ביי נשמה, די רמב ם סעיס דעטס וויי דער איז מיתת נשיקה, די רמב ם סעיס פשט, הי פוטס מיתת נשיקה אינטו די סטארי אוו סאקרעטיס, ביקאוז מיתת נשיקה מיענס דעט א צדיק, איינער וואס איז א בעל השגה, א נביא, ער טראכט אזוי טיף, ביז ער ער וויל טראכטן נאך איין שטיקל וואס דאס לאזט שוין נישט אפילו דאס האט א גוף, סאו ער שטארבט, און דעמאלטס ער טראכט ער פאר אייביג און עס איז גוט, און געוואלדיג, דעטס מיתת נשיקה.

אגעין, יעדער איינער האט שטיקלעך תורה צו מיישב זיין אלעס. אבער נארמאלע מענטשן, נארמאלע מוסר אידן, נארמאלע נישט אולד פעשענד ליטוואקס, האלטן אזוי ווי די רמב ם. און יעצט, אויב מען קוקט אריין אין די גמרא, פון אסאך, ס'דא אסאך ראיות פאר דעם, און אסאך די גמרות כמעט בפירוש, זעט מען אז זיי האלטן נישט אזוי, זיי האלטן אז ס'איז זייער א שלעכטע זאך צו שטארבן, אבער א משונה'דיג סדר מען שטארבט, פארוואס? אזוי ווי די רמבן זאגט אז איווען העז א האול טינג, ווייל אדם הראשון זיין עונש צו שטארבן, איטס א בעד טינג טו דיי, ביקאוז דייאינג איז בעד. גוט וואוד בי טו לעבן. וואס מיינט לעבן? אוודאי מיינט עס נישט נאר פרעסן, אקעי, מ'וועט לעבן ווי א מענטש, באט.

א חזר'ן אין די, כ'וועל נאר צוריק גיין צו מיין פשט וואס די עולם גייט נישט מסכים צו, אבער מיין פשט דערפאר האלט איך אז די מחלוקת, אטליעסט איטס ווערי גוד וועי טו שאו דעט די שאלה וואס די ספרי דרוש פרעגן פארוואס ביי משה רבינו'ס יארצייט איז מען סעד און ביי ר' שמעון בר יוחאי'ס יארצייט איז מען פרייליך, דעי פשוט העוו דיפרענט טיאלעדזשיס אדער דיפרענט פילאסעפיס. משה רבינו איז געווען א ליטוואק, כ'מיין שוין אז ער איז געווען א ליטוואק, באט די מענטשן אלע מדרשים וואס אונז לערנען וועגן משה רבינו איז געווען פאר עס איז געווען קבלה אויף די וועלט. און פאר ס'איז געווען פילאזאפיע אויף די וועלט, און פאר זיי טו דיי וואס א ווערי בעד טינג, און איף אויער רבי דייס איטס ווערי ווערי סעד, עט ליסט משה רבינו שוד האוו ליווט פאר עווער, איך מיין איף די וואן פערסען שוד ליוו פאר עווער איט שוד בי הים. און אזוי ווייטער. און אין די אולד עקזעקטלי דערס לבכותה און און נישט נאר דעם שטייט לא המתים יהללו קה, שטייט בפירוש א פסוק, אזוי ווי ער געברענגט לכלב חי און אזוי ווייטער, לייף ביאינג אין דיס ווארלד, נאט לייף, טיארעטיקל לייף אין עולם הבא, איך ווייס נישט וואס מיינט עולם הבא, ביי די וועי בגמרא מאסט אוו די טיים עולם הבא מיענס תחיית המתים, וויטש מיענס ליווינג וויט א באדי דאזענט מיען ליווינג וויט א נשמה וויטאוט א באדי, די האול איידיע אוו ליווינג וויט א נשמה וויטאוט א באדי וואס מאר אר לעס אינווענטעד ביי די רמב ם, עז די רמב ם נאוטעסד ווערי וועל אין מעני דיפרענט לאקעישאנס, אפילו גיהנם פון די חזל איז מיט א גוף אביסל באט כ'גיי נישט יעצט אפילו אריין, אבער אקעי דאס איז נאך א קאמפליקעישאן וואס כ'מיין אז עס איז נאט גאנא העלפ אס נאו, אבער על כל פנים. נאך א מאל, פאר די אלד פעשענד אידישקייט איז זייער שלעכט צו שטארבן, דיין טאטע שטארבט איז א סעד, ניין איך מיין ס'איז שרעקליך אז א מענטש שטארבט, וואלט געדארפט גיין לעבעדיג, דערפאר איט מעיקס טאטעל סענס אז די טאטע שטארבט אדער משה רבינו שטארבט, זאל מען זיין צובראכן. קומט ר' שמעון בר יוחאי און ער איז שוין פון די נייע מאדערנע אידן, ער איז פון די אויפגעקלערטע אידן, ער האלט אז שטארבן איז בכלל א גוטע זאך, ער האט געליינט צופיל פלעטא, מיט צופיל חכמים, און שטארבן איז זאגאר א גוטע זאך, נישט נאר ס'איז א גוטע זאך, אז ווער ס'לערנט זוהר זעהט, א גאנץ לעבן האט ער נישט געקענט לערנען די ריכטיגע טיפע זאכן וואס מען גייט היינט לערנען, אין אנדערע ווערטער, און אזוי ווי ס'זעהט אויס, די סעקאנד וואס ער גייט שטארבן גייט ער לערנען נאך בעסערע זאכן, ס'גייט אזוי ווי, יא, כמעט, איז לייק האלפוועי איז דער, סאו היז אלמאסט, יו קען סעי לייק סינגס אין ביטווין, שוין צווישן הימל און ערד זאגט ער שוין זאכן, און ער גייט שטארבן איז נשיקה, דעטס די האול איידיע, חיים הדוד, און ער גייט.

און עס קומט א חבר און זאגט איך האב דא א וועג ארויס, מען קען שוחד געבן פאר די גארד, אנטלויפן און גיין צו אפריקע, צו צו אפגאניסטאן מיט חמ ו, ווייט גענוג ווייט פון די אידישע בית דין, דעי קענט דא עניטינג טו יו, וואלד שוד יו דא איט? איי טינק איטס א סיריעס עטיקעל קוועשן, און איטס א וויערד קוועשן קאוז איי טינק עוועריוואן שוד דא איט, באט דעטס מיי אפיניען, סאמאן עלס קאוד בי, קאוד האלד לייק סאקרעטיס דעט יו דאינג סאמטינג אימארעל. קאוז דער איז א לאו, איי די לאו איז היינט ראנג, נו און וואס האלטסטו אז יעדער מאל וואס איינער האלט אז די לאו איז ראנג זאל ער מאכן פורים מיט די לאו? ס'קען דאך נישט אזוי זיין. אסאך חסידישע אידן, אסאך אידן וועלן דאך מסכים זיין מיט די סארט מיט די סארט וועג פון טראכטן. זיי נישט אינגאנצן משוגע פארן נישט אוועקלויפן מה שאין כן שמעון בר יוחאי, וואס ער האלט דאך בכלל נישט פון די פון די גאנצע מלכות, ס'דאך א מלכות א מלכות פון גזלנים, סאו לויפט ער אוועק. אקעי דאס איז סתם צו פארענטפערן קשיות, כ'ווייס נישט. קיצור המעשה. ער האט געזאגט אז ער איז העפי צו שטארבן, איך ווייס יעצט קען מען זיך דינגען צו ער האט טאקע אזוי געזאגט צו נישט, אבער על כל פנים אזוי ווי די אחרונים האבן געזאגט ער איז זייער העפי, יא עס מאכט סענס אז ער איז העפי, און דאס איז טאקע דאס וואס איך וואלט אנגעמערקט, דאס איז זייער אנדערש פון וויאזוי די אולד פעשענד אידישקייט פון.

יא אבער ער זאגט להנות להם זיי נישט אונז. וואס זאגט ער? ניין, כ'גיי נישט אריין. ער איז אנטי אימפעריעליזם, ער זאגט אז אפילו עס קומט אן עמפייער און עס מאכט דיך עס מאכט דיך א שיינע ראוד, זיי מיינען נישט צו טון גוטס, זיי מיינען צו כאפן מער טעקס און מער קאנטראל. אזוי ווי היינט אנטי אימפעריעליסט זאגן די זעלבע זאך. אז די אמעריקע גייט אין אפריקע און געט לאונס פאר ביליג, זיי מיינען נישט צו געבן טובות, זיי מיינען צום סוף זאלסטו זיין זיין קנעכט, אין א אנדערע וועג, פריער פלעגט ער כאפן מיט שיפן, יעצט כאפט ער מיט דעם, עס איז נאר א אנדערע וועג פון מאכן קנעכט, דעטס בעיסיקלי היז שטיקל תורה, שוין, כל פנים. דעטס נאט אונזער נושא. כל פנים קען מען זען, יעצט, עס איז דא טאקע יעצט, עס איז דא טאקע פארשידענע תורות, און ביי די וועי. סאם טיים נאו יו קען אנדערסטענד סאם אוו דיס תורות אזוי ווי שטייט אזא תורה אז על פי נגלה ס'איז דא אז מען שטארבט אזוי זעט טאקע אויס אין עולם הנגלה אבער על פי נסתר איז נישט איטס ריעלי דזשאסט טאלקינג אבאוט דיס באט יו דידענט ריעלייז אז ער זאגט דאך א געוואלדיגע א געוואלדיגע פשט עס איז אמתדיג א מחלוקת און דער רמבן למשל איז טאקע געווען א גרויסע מקובל אז ער איז בכלל נישט געווען אויף די זייט פון די מקובלים אין אזעלכע סארט שאלות זייער זייער שטארק אויף די זייט פון די וואס איך רוף די אלטמאדישע אידן. אגעין נאכדעם איז דא מען קומט יעצט איז דא תירוצים דא דריטע תירוצים דריטע לעוועל פון תירוצים וואס איך וויל נישט היינט רעדן וועגן אפשר דארף מען רעדן וועגן דעם באט ס'איז דא נאך לעוועלס פון תירוצים און נאך עומק אין דעם באט דעט איז דזשאסט גאנא קאנפיוז טינגס מאר סאו קען בלייבן מיט דאס כל פנים דאס איז געווען דער לג בעומר מהלך סאו אונז האבן געוואלט לערנען דאס באמת מיר מוזן לערנען אביסל

ווי האב ווערי דיפרענט וועיס אוו טינקינג אבאוט וואט איז א פערסאן און האו די גוף און נשמה ווארק און סאו אן, און עס טאקע שטימט נישט צוזאמען בפשטות, יעצט עס קען קומען מענטשן מאכן תורות און אין סאם לעוועל ס'שטימט טאקע אבער מ'דארף אטליסט פארשטיין וואס וואס גייט פאר אקעי. איז אזוי סאו אונז האבן געוואלט טון אזוי, מ'קען צוריק גיין צו אנדערע סדרים אויכעט, אבער אונז האבן געוואלט נאך אביסל צען פופצען מינוט, אונז האבן געוואלט

און דארט האט ער א האט ער א מהלך אזוי האט ער געזאגט אונז האבן אמאל געלערנט אין די הקדמה באריכות און די מהלך איז אז יעדע זאך יעדע זאך וואס שטייט אין תורה כמעט יעדע זאך עט ליסט קען מען אויך חוץ פון אפאר פרטי המצות וואס ער איז מאריך אין פרק אין מאמר ג' אבער רוב זאכן קען מען באמת פארשטיין נישט נאר פון מסורה פון נביאים וואס ער רופט דאס אין כלל מסורה פון תורה שבכתב תורה שבעל פה מ'קען עס אויך פארשטיין מיט מיט שכל מיט שכל אנושי מיט אייגענע שכל

אזוי גייט ער און דערפאר דאס איז די מהלך אין עווערי אין עווערי שמועס אין יעדע נושא וואס ער רעדט ברענגט ער קודם וואס שטייט אויך פאר באט דעטס אוו קורס ווי האב טו נאו וואס שטייט מיינט לפי זיין פשט פון וואס שטייט עס קען איינער אנדערש לערנען די זעלבע ספרים און זאגן עס שטייט עפעס אינגאנצן אנדערש דאס איז זייער אינטערעסאנטע זאך ווייל אים איז דא אזוי וואס שטייט יעצט דארף מען נאר פראוון אז וואס שטייט איז טאקע אויך וואס די שכל וואלט געזאגט ווען עס וואלט נישט געשטאנען רייט דאס איז טו די לאנג וועי און די שארט וועי דעטס האו האו איט קאלד און אזוי גייט ער דא סאו למשל אין דער ערשטער שטיקל איז דא רעדט ער וואס וואס זיי זוי וויאזוי וויאזוי ס'גייט די גאנצע מעשה מיט די גוף און די נשמה וואס איז וואס שטייט אין די תורה וואס שטייט אין די מסורה ער ברענגט א פסוק וואס איך האב נישט קיין מיין איך פארשטיי וואס ער זאגט פון דער פסוק אבער דאס איז נישט קיין ראיה אזוי ווי אנדערע פסוקים וואס ער ברענגט זענען נישט קיין גרויסע ראיות אבער עס איז אזוי ווי אזוי אזוי האט ער פארשטאנען און נאכדעם איז ער מאריך צו פרואוון אז עס אז עס איז טאקע אזוי און זיינע פרופס זענען אויך כדרכו עס איז בערך בקיצור, סאו ווי געזאגט אין זיין הקדמה איז נישט יעדע זאך טויזנט פראצענט מדויק, מ'קען אויף יעדע זאך שרייבן גאנצע בוקס און ער וויל שרייבן בקיצור. און ער זאגט אזוי, איך ליין נישט ווערטער כדרכי, איך זאג נאר וואס עס שטייט, ער זאגט אזוי, הודיענו, הודיענו אלהינו, יא די אייבערשטער האט אונז געזאגט, ווי ס'איז געזאגט, עס שטייט אין פסוק, אזוי, כי יצירת נפש אדם בקרבו, עם שלימות צורת גופו. קודם כל, איטש ליין היס העיר סעז א חידוש, קאוז איי קען טעל יו א לאט אף פיפל עקטשעלי רעד די סעים סאורסעס ענד סעי דעט איט סעז דיפרענט טינגס. אבער דאס זאגט ער, ער זאגט אז אין די תורה שטייט, די אייבישטער האט געזאגט, אז א מענטש'ס נפש ווערט באשאפן, די אייבישטער באשאפט א מענטש ווען? צוזאמען ווען ער באשאפט די מענטש, אין זיין גוף, אין זיין שלימות צורת גופו, דאס מיינט לכאורה ווען ער ווערט געבוירן, רייט? אדער אפשר אפילו שפעטער, אבער פשט אז ווען ער ווערט געבוירן, לאפוקי.

גילגול איז מעגליך נאר אויב מ'האט די פריערדיגע שיטה, אבער ער געווינס אבער עס איז אויך דא נאך פרטים מיט דעם. ער האט למשל האבן גערעדט פריער צו זיין צו ס'מאכט סענס צו זיין סעד פאר מען איז פאר מען איז געבוירן געווארן אבער עס איז נישט געבוירן געווארן דער איז נאו וועי אקארדינג טו אים דער איז נאו וועי טו בי סעד. אקארדינג טו אים איף יו טינק דעט די נשמה עקזיסטעד דען מעיבי די נשמה וואז טאקע סעד אר עקשעלי העפי לייק די תניא טינקס באט עס איז גארנישט געווען איז געשעט עס אין ווען עס ווען די זעלבע צייט ווען עס ווערט באשאפן די גוף בעסיקלי. ער זאגט שטייט א פסוק אין זכריה משא דבר השם נוטה שמים בקיצור יוצר רוח אדם בקרבו פון די פסוק.

כ'האב נישט קיין, אבער על כל פנים. אקעי, האט ער גערעדט, ער האט גערעדט וועגן דעם, ער האט גערעדט וועגן דעם, האט ער גערעדט וועגן דעם, האט ער גערעדט וועגן דעם אין מאמר א' און מאריך געווען, די גאנץ גוט גערעדט וועגן דעם, איך וועל דיך שוין ווייזן און זען אז ער האלט נישט אז דאס איז אמת, אז דאס מאכט סענס בכלל. על כל פנים איז דא אנדערע מענטשן וואס האלטן אז עס מאכט יא סענס, כ'גיי נישט אריין, אבער איך זאג נאר וואס ער האלט. על כל פנים פאר דעם לייגט ער, על כל פנים פאר דעם לייגט ער אראפ די די די די זאך אז דער אייבערשטער האט באשאפן אלעס, און ער האט באשאפן אין א מענטש א נשמה, רוח אדם, נשמה גייט, שפעטער גייט ער רעדן פארוואס ס'דא אנדערע לשונות, רוח נשמה, אבער א נשמה בעיסיקלי, סאו וואס לערנט מען פון דעם, קודם כל אז א נשמה איז באשאפן געווארן דזשאסט לייק עווריטינג עלס, לאפוקי למשל ס'געווען א שיטה וואס האלט אז אלעס איז, אלעס איז קדמות, רייט? אז אלעס איז נישט באשאפן געווארן, אדער אז אלעס איז פארט פון גאט, אזוי ווי דו זאגסט, איז אלס שיטות, אנדערע שיטות אין די ענין פון בריאת העולם, וואס ער האט שוין גערעדט אין פריערדיגע מאמר, און ער גייט שוין כאילו דא נאך זיין מסקנא אז אלעס איז שוין באשאפן, אז ער גייט זאגן א שטיקל ראיה, שפעטער, ממילא. איז פשוט אז נשמה אויך איז דאס אזוי שטייט אין פסוק נוטה שמים ויוסד ארץ ער האט באשאפן די הימל און די ערד און באשאפן א נשמה יעצט איז ער מדייק ווייטער ער זאגט עס בפירוש דא שפעטער איך זאג נישט אליינס אז שטייט ווען איז דער אייבערשטער יוצר רוח אדם נישט יוצר רוח אדם בשעה שנברא העולם נאר יוצר רוח אדם בקרבו דאס כאילו א מענטש איז קודם דא די גוף נאכדעם

מ'קען זאגן אז ס'מיינט ער לייגט אריין, אין הכי נמי. אבער דער ענין איז נישט אזוי קלאר אין די פסוק. דאס בין איך מ. דעטס וואט איי וואס סעיאינג. איך בין. ס'איז א. ער גייט מיט זיין מהלך אז קודם שטייט. פאר אדער טינגס איטס מאר סימפל. לייק דעיר איז א גאד, די גאד קריעטעד די ווארלד. פאר אזעלכע זאכן איז מער סימפל. דא איז עס שוין אמת'דיג. אזוי ווי מ'גייט אפילו זעהן. ער גייט זיך שפעטער דינגען. ס'איז זייער פאני. שפעטער גייט ער זיך דינגען מיט איינער וואס האט א טעאריע וועגן וואס די נשמה איז. און יענער'ס עיקר מקור איז טאקע א פסוק. און ער גייט זיך זאגן אז דאס מאכט נישט קיין סענס. שטייט נישט אין די פסוק. און ס'איז אויך מאכט נישט קיין סענס. סאו. איטס אביסל טאקע. עט סאם פוינט דיס טעארי אוו סעינג דעט ס'דא זאכן ס'שטייט פשוט נאכדעם דארף מען עס נאר פרוון איז נישט אזוי, ס'שטימט נישט אזוי גוט. אבער דאס איז נוטה שמים ויוסד ארץ ויוצר בקרבו רוח האדם. כ'פארשטיי, דאס איז א דיוק רייט, דעטס האו דעטס רייט. ס'איז משמע אז די רוח ווערט באשאפן אין א מענטש, נישט אז ס'ווערט באשאפן א רוח נאכדעם לייגט מען עס אריין. ניין, נאכדעם קען מען זאגן אזוי ווי דו האסט געוואלט זאגן אפשר יוצר רוח האדם מיינט נישט ווען מ'באשאפט עס

כל פנים דאס איז זיין זיין מהלך עס איז דא זייער אסאך גרויסע אידן וואס האבן זיך געדינגען סאו מסתמא האבן זיי אויך געהאט א פשט אין די פסוק נאכדעם זאגט ער נאכדעם ער האט געמאכט א זמן ווי לאנג ס'זאל בלייבן די נשמה מיט די גוף דאס הייסט ווי לאנג א מענטש לעבט ס'ענדיגט זיך די צייט אקעי וואס מיינט איז דאס איז אינטערעסטינג ביי די וועי הי סימס טו טינק דעט דער איז א סערטען טיים דלא כאיינער וואס וועט זאגן איך ווייס נאר וואס ער מיינט דלא כאיינער וואס וואלט געזאגט למשל אז

שטופט מיר עפעס א וואגן שפעטער וואס מוז ארבעטן פאר אונז צו מאכן א נשמה. אקעי, דארף מען טאקע מעיין זיין וויאזוי עס ארבעט, אבער אזוי אזוי האלט ער. יעצט. דו מאכסט זיך אויך א מענטש, איך מיין עס איז אויך ווארד וואס מען דארף טאקע מעיין. מען דארף טאקע מעיין זיין, איך ווייס נישט, ביי די וועי איטס ריעלי א גוד קוועסטשן, איי דאנט טינק איטס א איזי קוועסטשן טו ענסער, איך מיין עס איז שווער צו מבחין זיין פונקטליך וואס איז שווער, אבער עס איז עפעס מאדנע. פנים, אקעי יעצט לאמיר ענדיגן וואס ער זאגט, וואס ער זאגט ס'שטייט, און נאכדעם גיין אהיים, און נאכדעם וואס שטייט, און ס'ענדיגט זיך מפריד ביניהם. איך וויל נישט אהיים גיין, אקעי, בלייבן ביז מארגן. עד אשר ישלם, איך קען בלייבן ביז שבת, מיין ווייב איז שוין געגאנגען שלאפן, סא, איך קען בלייבן ביז שבת. קיצור, עד אשר, ס'ענדיגט זיך די צייט, מפריד מען, שטארבן זיי, בעיסיקלי, רייט? ביי די וועי, שפעטער, איך האב עס נישט געברענגט, ער האט א גאנצע מעשה וויאזוי א מענטש שטארבט, יו וואונט בעליוו דעט, אויף סאיז די גאנצע סארטס אוו טינגס. כ'האב עס נישט געברענגט אין די צעטל. יו וואנט ביליוו די וואט? ער איז טועם קער קוקן ווייטער, ער איז קוקן די גאנצע ספר צו זעהן, ער פארשטייט פונקטליך וואס געשעהט ווען מען שטארבט, ער האט א גאנצע מעשה, כ'האב געברענגט א חלק דערפון אבער נישט די גאנצע, כ'האב אביסל אויסגעשניטן, און שוין, און דאס איז דאס איז וויאזוי א מענטש יעצט, חוץ פון דעם, ווי לאנג גייט מען בלייבן סעפרעט, די גוף און די נשמה, עד אשר ישלם מנין, ביז ניין, ווי לאנג עס גייט זיין, אזוי ווי די אייבערשטער האט עפעס, חוץ פון דעם וואס ער האט א חשבון ווי לאנג יעדער מענטש דארף לעבן האט ער עפעס א חשבון ווי אסאך מענטשן דארפן זיין. אין די גמרא רופט עס יכלו כל נשמות שבגוף, אבער ער גייט מוז קענען פארשטיין אזוי ווי רשי וואס זאגט אז ס'דא עפעס א פלאץ אין הימל וואו ס'דא אלע נשמות, פאר דעם ער האלט דאך אז ס'נישטא קיין נשמות, אבער ס'דא עפעס א חשבון און גאט האט עפעס א חשבון ווי אסאך מענטשן, איין מינוט איך זאג דיך פונקטליך וואס געשעט, וואס? ס'ווערט נישט אויס, ווען מענטשן שטארבן ווערט נישט אויס די נשמה ניין, יו קען קריעט א נשמה יו קענט מעיק איט אויס, סי דעטס די חידוש, א פערסאן קען מעיק סאמטינג דעט נעווער ביקאמס אויס, איטס נצחי אויף קאורס.

דו פארשטייסט אראביש יא? יו טעל מי. כ'האב א דרייווער. עס איז אויף אידישע אותיות אבער. עס איז דזשודעא אבער עס איז אידיש אראביש. קיצור. אה, ווי האלטן אונז? ווי לאנג גייט די וועלט פאר? ווי לאנג? ווי לאנג ס'גייט זיך ענדיגן די אמאונט פון מענטשן, פון נפשות וואס ער וויל באשאפן. ס'הייסט די אייבערשטער האט א חשבון. ס'דארף זיין זעקס מיליאן, כ'ווייס, צען מיליאן, צען ביליאן נשמות אויף די וועלט, מענטשן. און ביז דעמאלטס בלייבן, נאר עס ענדיגט זיך די צייט, סא דאס איז די צייט פון תחיית המתים, אקארדינג טו הים אלסא תחיית המתים איז אלסא נאט סאמטינג דעט העפענד, לימות המשיח ער האט אויף דעם א גאנצע אריכות, מען דארף לערנען די המשך נעקסטע מאמרים, צו ווערן פונקטליך, כ'האב נישט געקוקט פונקטליך אבער בערך אזוי, תחיית המתים איז די ענד אוו די סייקל, די ענד אוו נישט די סייקל, די ענד אוו די וועלט, ס'הייסט די ענד אוו די מענטש, די סירקל, די אייבערשטער האט געמאכט די וועלט, די צייט, ס'גייט זיין.

מאכט ביי נייעם דערפאר געוויסע איינגעבן גייט ברענגט ער צוריק די גופים מיט די נשמות און ער געבט די שכר דאס איז תחיית המתים סאו די עיקר שכר לויט אים איז ביי תחיית המתים דאס משיח איז א פערסאנעל זאך פאר די אידן דארפן משיח און אזוי ווייטער אבער די עיקר ווייטער שטארבט מען און מען לעבט אזוי ווייטער קומט אויס פאר אים. מסביר פארוואס וואס איז פשט פון די הפרדה ביי אז א טעמפארערי הפרדה? יא ס'איז וויערד ס'איז וויערד ס'איז אזא סטארעדזש ניין ס'מאכט נישט קיין סענס לויט אים אזוי קומט אויס מען דארף קוקן אין די שפעטערדיגע מאמר אבער אזוי קומט אויס

ער שטימט זייער גוט מיט די נארמאלע אידישע וועג פון טראכטן, עגעין טו גאו בעק. ס'איז טאקע פאני, וואס געשעט מיט נשמות און וואס טאנצן זיי ארום, אפשר האבן זיי עפעס קוגל צו עסן דארט צו ביזדערווייל, ביי א שמארגעסבארד צו עסן ביז, ניין טאקע, ער זאגט עפעס אזעלכע זאכן. עפעס א שמארגעסבארד איז דא. נישט א שמארגעסבארד, איך זאג א משל. עפעס מוז זיין, עפעס מוז זיין, יא. יא, ס'דא עפעס א פארק. כ'ווייס, אזוי מיין איך, יא. דארף קוקן. אפשר איז דא עפעס אזא סארט זאך.

ער האט א זייער א פשוטע מהלך וועגן די נשמה, באט רעלאטיוולי, און אז ער גייט שפעטער, ער גייט שפעטער זאגן, דו וועסט אנקומען צו פעיזש טרי, איך ווייס ווי, וועסטו זען, ער זאגט זייער קלאר אז נשמה אן א גוף קען גארנישט טון, קען נישט אפילו טראכטן, איך מיין אז נישט. נשמה קען נאר, נשמה איז וויכטיג אבער ס'קען גארנישט טון אן א גוף. זי קען זיך אויך נישט אנפאנגען, דאס איז טרו, באט דעטס, באט נאכדעם בלייבט עס, אבער ס'קען נישט טון גארנישט, ס'איז אזוי ממש, ס'איז אזוי ווי פערעלייזד, ס'איז אזוי גארנישט, גארנישט. ער האלט גראדע ס'איז זייער הויעך אבער ס'דארף צו טון דארף עס דארף א גוף זאל איך טון אזוי האלט ער איך קען מ'דארף טראכטן וועגן דעם ס'איז זייער א ס'איז דא אסאך מענטשן וואס האלטן אז זיין שיטה איז זייער פאני ביסט נישט די ערשטע אבער איטס סארט אוו סימפל קודם דארף מען פארשטיין עפעס א עפעס א פשוטע מהלך ניין ער רעדט נישט וועגן גיהנום גיהנום אפשר רעדט ער וועגן דעם שפעטער מ'דארף קוקן אבער תחיית המתים איז די עיקר שכר ועונש לויט אים, ס'הייסט א נשמה מיט א גוף, אפשר איז דא אינצווישן גיהנום און גיין נישט יעצט אריין, אבער דעטס אנלי פאר די נשמה. ניין ס'קען זיין, איך מיין אז ער האט יא עפעס א מהלך אין דעם, כ'געדענק אבער נישט. אבער די עיקר די די עיקר שכר, ווייל אזוי זאגט א לוי, אזוי האלט אזוי ווי חכמים האבן געהאלטן, א מענטש איז א גוף און נשמה, חכמים האבן דאך די משל מיט די חיגר מיט די סומא געדענקסט יא? קענסט יא? קענסט די מעשה? ס'איז א גמרא, כ'געדענק אויך נישט ווי. ס'דא א גמרא וואס זאגט אז ס'געווען א א חיגר א הינקעדיגע מיט א בלינדע, און מ'האט זיי איינע און די און די הינקעדיגע האבן זיי ביידע געוואלט גנב'נען א א שטיקל פרוכט פון די בוים יא, און און און וואס איז וואס גייט עס נאר די בלינדע קען דאך נישט זען ווי די פרוכט איז, די הינקעדיגע קען דאך נישט גיין, סאו וואס האט ער געטון, איז די הינק די איז די די הינקעדיגע געזעצן אויפן אויפן בלינדע און ער האט געזאגט גיי דא דא, און זיי האבן געכאפט און ביידע געפרעסן די ותקח מן העץ ותאכל.

די צירוף ס'הייסט גוף ונשמה דאס הייסט הנקרא אדם ויקרא שמם אדם כ'מיין דאס הייסט א מענטש פארדעם איז א אינגריד ביי זיי ביידע אינגרידיענטס איטס לייק איטס לייק א קוגל ווען מאכסט א קוגל מיט פון קארטאפל מיט אייער זאגסטו וועלכע ווילסטו די קארטאפל אדער די אייער איך וויל א קוגל וואס איז געמאכט פון קארטאפל מיט אייער איטס גאו בעק וואנס גאנא בי קארטאפל און וואנס גאנא בי אייער דאך נישט קיין גארנישט קיין תכלית. סעים טינג, א מענטש איז א קוגל פון א גוף און א נשמה, דארף האבן ביידע, א מענטש שטארבט, צוטיילט די קוגל, איז נישט קיין וועג, מ'דארף זיך צוריק ברענגען, מאכן צוריק א גוטן קוגל, נאכדעם קען מען האבן שכר ועונש און אזוי ווייטער, די ריעל שכר ועונש איז גאנא בי דען, אפשר אינצווישן איז דא קליינע שכר ועונש שמארגעסבארד לעוועל, דאס ווייס איך נישט פונקטליך, ניין ער רעדט וועגן דעם, אבער כ'געדענק נישט פונקטליך וואס זיין, באט די עיקר מהלך איז אזוי, און ס'איז טאקע אביסל פאני אז אינצווישן ווארט מען אזוי, כ'מיין נישט ממש סטארעדזש אבער מ'ווארט, מ'שטייט אויפן שמארגעסבארד.

ער מוז האבן מחשבה צו אפילו ער קען טראכטן אז דאס איז ווען די מחשבה גייט העכער האט ער ווייטער נישט. ער רעדט וועגן דעם באריכות על כל פנים. ניין מען דארף נישט תחיית המתים. ס'איז געווען אפילו מענטשן וואס האבן געזאגט אז לויט די רמב"ם איז תחיית המתים א משל פאר דאס אז די נשמה בלייבט לעבן און די גוף נישט.

כל פנים, שוין, און דערפאר, און זאגט ער, שוין, עד כאן, עד כאן די מעשה פון די נשמה מיט די גוף, באופן קצר. נאכדעם זאגט ער, מילא, און זיי האבן געהאט נביאים וואס האבן דאס געזאגט, און זיי האבן, נביאים זענען זיי מקבל און געמאכט מופתים, און ער האט מסביר געווען אמאל עפעס א אנדערע מאמר וויאזוי מופתים ארבעטן. כל פנים, מילא, קיבלנום מהרה, מהרה מיינט ער צו זאגן פשוט אזויווי איך האב פריער געזאגט, ווייל דאס קען מען מקבל זיין שלעכט, ער זאגט דיך, שנעל, ער זאגט דיך, גלייבסט אים, זייער גוט, פארוואס האסטו א ריזן אים צו טראסטן, און אזוי ווייטער, טראסט אים. יעצט, דארף מען חוקר זיין. בדרך העיון, אזוי ווי אזוי ווי מ'האט געלערנט פריער. נישט צו ס'מאכט סענס, אז ס'מאכט סענס, דעטס היז וועי אוו סעיאינג איט. ווייל ער ווייסט דאך אז ס'איז אמת, מ'דארף נאר וויסן אז ס'שטימט. מ'האט שוין גערעדט באריכות וויאזוי ס'ארבעט די צוויי זאכן. כל פנים, שוין, יעצט זאגט ער, שוין כ'גיי מוזן סטאפן דא בערך, אבער ער זאגט, ממילא דארף מען וויסן וואס דאס א נפש, מאי, עצמות הנפש מאי. און ער זאגט אזוי, זייער אינטערעסאנט וואס ער זאגט, ער זאגט איך

עס קען זיין אז דא עפעס א משוגענער וואס זאגט אז איינס און איינס איז צוויי און צוואנציג, בסדר, ער איז דאך נישט קיין נארמאלער מענטש, אבער נארמאלע מענטשן זענען מסכים. און אויב מען זעט אז דא טויזנט שיטות איז דאך פשט אז ס'איז טאקע א שווערע זאך. דו זאגסט אז דו האסט איין שיטה וואס איז די ריכטיגסטע, אקעי, מעגסט נאכאלץ געדענקן אז ס'איז נישט די פשוט'סטע זאך, ס'איז נאכאלץ שווער. און ער זאגט בפירוש וועגן דעם ברענגט ער די אלע שיטות. און און שפעטער זאגט ער דאס, אביסל שפעטער, און ער זאגט אז דא, ער זאגט ער גייט נישט ברענגען אלע שיטות, נאר זיבן,

די ערשטע פיר שיטות אדער די צווייטע פיר שיטות ווערט גערעדט פון די ערשטע מאמר וועגן בריאת העולם. דאס הייסט, לויט איך פארשטיי, דאס איז גייט צו איינע פון די זאכן וואס כ'האב געשריבן אין מיין ערשטע שיט. כדי צו רעדן וואס א נשמה איז דארף מען דאך וויסן וואס אלעס איז, רייט? עטליעסט עז לאנג עז ביי דעפינישאן, למשל אויב א נשמה איז א נברא עטליעסט, אז אויב איך האב א כלל, דאס הייסט א דזשענערל, מהלך אדער אנטאלאדזשי אדער פילאזאפיע וואס זאגט דאך וואסארא סארט זאכן זענען דא אין די עולם הנברא אדער אין בכלל אין די וועלט, נברא איז אביסל קאמפליצירט ווייל איינע פון די שיטות איז נישט נברא, דעמאלס דעמאלס קען זיין נישט אויב עס איז נישט דא אזא זאך קען דאך נישט זיין נישט למשל אויב איינער זאגט אויב איינער זאגט אז עס איז נאר דא עס איז נאר דא במציאות פיזישע פיזישע זאכן מאטעריאל זאכן פיזיקעל טינגס זאכן וואס מען קען מעסטן און וואס מען קען טאטשן אדער וואס האבן א א א נעמען אויף פלאץ און אזוי ווייטער. מעגנעטיק אפעלא אבער עס נעמט עפעס אויף. וואטעווער. יא, דעמאלטס לויט אים, אר טינגס דעט פיזיקס בעליווס אין, לויט אים קען, מוז א נשמה זיין א פיזיקעל זאך, רייט? קאוז אדערווייז איט דאזענט עקזיסט. און ביי די וועי דאס אלסא איווען גאד נידס טו בי א פיזיקעל טינג, איף יו בעליוו אין גאד און יו אר א פיזיקעליסט, דען גאד אלסא העז טו, אר יו מעיק א יוצא מן הכלל, אלע חוץ פון גאט איז דאס, מ'דארף מחליט זיין, די זאכן זענען בעצם יסודות וואס זענען קודם פאר. פאר מען רעדט פון פרטית'דיגע זאכן דארף מען דאך וויסן, אדער מען דארף נישט פאר דעם, באט סאמטיימס יו גאו בעקווארדס, באט איטס דזשאסט לאדזשיקלי, אויב די, אויב ס'איז נאר דא אין די וועלט פיזישע זאכן, איז א נשמה אויך א פיזישע זאך, אזוי ווי מוז זיין, קאז אדערווייז איט דאזענט עקזיסט, אר איט דאזענט עקזיסט, כ'מיין, די זעלבע זאך, ס'איז געווען טאקע אזעלכע שיטות, ס'איז געווען מענטשן, פילע פילאזאפן וואס האבן געזאגט אז גאט מוז זיין א פיזישע זאך, ווייל אנישט עקזיסט ער נישט, ווייל ס'איז נאר דא פיזישע זאכן, ס'מאכט נישט קיין סענס אז זיין זאכן זענען נישט דא, סא, וויאזוי קען זיין גאט א פיזישע זאך, קען זיין, אלעס קען זיין, כ'וואלט געוואלט כ'מיין, נאכאמאל, איף, עקזעקטלי, באט איף, נאכאמאל, איף א נשמה דיפענדס, איף דער'ס נאו נאן פיזיקעל טינגס, נשמה איז אלסאו א פיזיקעל טינג, און איף נאט, סאו דיס איז דזשאסט א בעיסיק, כ'זאג נאר א משל פון א בעיסיק זאך, אדער מ'קען רעדן וויאזוי מ'קען וויסן, רייט, וויאזוי קען אונז וויסן פון זאכן, אויב אונז קען נאר וויסן, לאמיר זאגן עס איז יא דא נישט פיזישע זאכן אבער אונז קען נישט וויסן פון זיי, איז ווייטער, אויב אונז ווייסן פון נשמה, מוז זיין אז ס'איז אזוי ווייט, אלל דיס, אלל דיס. ער גלייבט יא נישט אין גאט, וואס הייסט, דו גלייבסט דאך אויך נישט אז ער איז עפעס א חפץ, איך זאג איך גלייב נישט אז ער עקזיסט, ער עקזיסט נישט. בסדר, דאס דאס איז נאך דאס שוין דאס איז אגעין דאס העז טו דו וויט וואט קיינד אוו טינגס עקזיסט אין די מאר בראדער סענס רייט אר אקעי שוין איך קען נישט יא און זיי זענען געגאנגען צו ווייט צו טיף נא פיזיקס מיינט דאס איז דאך הא גופא איינע פון די שאלות צו פיזיקס מיינט עקזיסט יעצט עכ"פ ממילא זאגט ער איך וויל נאר זאגן וואס איך זע ער זאגט עס בפירוש ער זאגט אז ממילא זאגט ער, אויב, אויב, אויב ס'איז דא א פיר שיטות פון די נשמה, איך פארשטיי נישט די פערדע וואס ער ברענגט, אבער די ערשטע דריי פארשטיי איך, איך פארשטיי די שייכות, אז דאס איז בעצם, ער איז, די מפרשים האבן געז, איינער וואס איך האב געזען האט געברענט וועגן דעם, זאגט אז דאס איז אפילו נישט, ער האט גענומען די ליסט וואס ער, פון די זיבן שיטות האט ער גענומען פון עפעס א פריערדיגע ספר, אבער די פיר שיטות שטייט נישט אין יענע ספר, די פיר שיטות האט ער אליינס געטראכט, אויב די גאנצע וועלט איז געמאכט פון די זאכן, איז מסתמא א נשמה אויכעט געמאכט אין די זעלבע וועג, רייט? סאו דען ער ברענגט פיר שיטות און ער זאגט די אלע שיטות, ווייל איך האב שוין אפגעפרעגט יענע שיטות וואס איך האב גערעדט ס'איז נישט דא אזא זאך בכלל אין די וועלט ס'מאכט נישט קיין סענס בעצם אז אוודאי נשמה קען נישט זיין פארט פון דעם די פיר שיטות זענען שיטות וואס ער רופט שיטות הרוחניות ושיטות שהדברים מעצמות הבורא ושיטות שהם ממנו ומדבר אחר ושיטות בעלי השניות בקיצור גדול רוחניות מיינט אז ס'איז טאקע דא די גוף, די זאכן וואס זענען באדיס זענען באשאפן געווארן, אבער עס איז דא רוחניות'דיגע זאכן וואס זענען אייביג געווען, וואס זענען קדמון. פונקטליך וועמענס שיטה דאס איז ווייס איך נישט קלאר אויף די מינוט. און על כל פנים אנדערע ווערטער, עס איז דא מער ווי איין זאך וואס איז אלעמאל געווען, עס איז דא גאט און עס איז דא די רוחניות וואס ער רופט רוחניות. די וועי הי דיסקרייבס די שיטה איז ליטל פאני, סאו איך גיי נישט דאס אריין. וואס? ווער? שבת? נישט נשמות באט רוחניות'דיגע זאכן הי קאלס איט רוחניות איי דאנט נאו איי נאו ער לייגט אראפ עפעס א מיזוג פון פלעטא מיט דעמאקריטוס וואטעווער סאם וויערד שיט איך ווייס נישט פונקטליך באט על כל פנים די פוינט איז דער איז מאר דער מאר טינגס דער איז דער ווייל זיי האבן געהאט א קשיא וויאזוי איז געקומען די וועלט איך רעד דאך אלץ פון די שאלה פון יש מאין וואס גיין עס האט געזאגט אז טאקע די וועלט אזוי ווי עס איז אז אל באדי איז טאקע געווען געווארן אין א סערטן צייט, אבער זיי קומען פין עפעס וואס איז נישט א באדי, יענץ אייביג געווען, שוין, אין אנדערע ווערטער געווען צוויי זאכן אייביג, גאט מיט יענע זאך אדער יענע צוואנציג זאכן וואטעווער דעי אר, און ער האט שוין אפגעפרעגט דאס, עהם, אין די פריערדיגע מאמר, כ'דענק נישט וויאזוי וואס זיי זענען פונקטליך זיין אפפרעגאכץ, ממילא, קען זיין, ניין כ'ווייס נישט מיין כח היולי, כ'מיין דעטס דזשאסט א ווארד דעט יו רעד סאומווער, שוין, ניין אבער דאס איז נישט געווען אייביג, אויב ס'איז געווען אייביג איז חזר הדין. אויב ס'איז געווען אייביג דעמאלטס רעדט ער פון דאס, עניטינג יא דאס איז די פוינט פון דעם דא, אויב ס'איז געווען ווייל נישט פרעגט מען נאך דערווייל די זעלבע קשיא, אז וויאזוי קען זיין גארנישט פון עפעס פון גארנישט, ממילא ער האט שוין אפגעפרעגט די שיטה דארט, איך געדענק נישט אויף די מינוט בעל פה די אפפרעגאכץ, ממילא איז אויב מ'קען זאגן למשל א נשמה איז דאס, למשל א נשמה איז, איינער קען זאגן א נשמה איז אייביג געווען, וויאזוי קען זיין אייביג געווען, ס'איז אייביג געווען זאכן, נישט גשמיות'דיגע זאכן, רוחניות'דיגע זאכן, וואטעווער. איז אייביג געווען, אויב אויב איז נישט דא גארנישט וואס איז אייביג געווען איז נשמה אויך נישט אייביג געווען, סאו פטור פון רעדן פון די פראבלעם. נאכדעם געווען נאך א שיטה וואס האבן געהאט די זעלבע קשיא וויאזוי קען זיין גארנישט עפעס פון גארנישט, מען זאגט אז נישט פון גארנישט פון גאט. גאט האט גענומען פארט פון זיך און געמאכט די וועלט, דאס איז שיטת האצלה. על כל פנים איז דא אזא שיטה, און ער, רב סעדיה גאון, איז זייער נישט העפי מיט די שיטה. און פאר פארשידענע ריזענס און ממילא קען אויך נישט זיין די נשמה א שטיקל פון גאט. סאו דיס איז ווערי סימפל, ער האלט נישט פון די חלק אלוק ממעל טעאריע. נישט לכאורה, בפשטות, מ'קען אלץ פארענטפערן ווייל אפשר די קשיא וואס ער זאגט מיינט א געוויסע פרט וואס איז נישט אין די אנדערע מהלכים אזוי ווייטער. אה, נאכדעם איז דא א שיטה וואס איז א דריטע וועג, יא עקזעקטלי, אביסל פון עצמות הבורא, און דאס איז א שיטה פון א שילוב אוו וואן ענד טו בעיסיקלי, נאמבער טרי איז דזשאסט וואן ענד טו טאגעדער. דעטס וואט איי אנדערסטענד. נאו, ממנו, פראם גאד, ומדבר אחר, פראם אנאדער טינג. סאו די ווארלד איז גאד, פלאס סאם אוו, יא עקזעקטלי. סאם אוו דיס אדער טינגס. נאו, נאן אוו דיס טינגס איז ספינאזע. מעיבי די סעקאנד וואן, באט אין א דיפרענט וועי. נאו. על כל פנים, אפשר יא. אפשר די צווייטע. אבער דאס איז, די דריטע איז זיכער נישט. די דריטע איז אז ס'דא נאך צוויי זאכן. ביידע סיי די ערשטע און צווייטע. די דריטע, די פערטע איז שיטה אז ס'דא צוויי גאטן.

די פיפטע שיטה, שיטת מי שאומר שיש שני עושים קדמונים. ס'איז דא עפעס א מהלך ווייל זיי זאגן אז ס'איז דא טוב און רע אין די וועלט און ווייל אז ס'מאכט נישט סענס איין זאך זאל מאכן ביידע ממילא דארף עס זיין צוויי דעטס בעסיקלי די מהלך. און וואטס ס'גאט טו דו וויט די גוף און די נשמה. סאו ס'איז דא א גאט ס'איז טוב ס'איז א גאט ס'איז רע? יא יא דעטס די ריזענינג פאר דעט שיטה.

פארוואס נישט? פארוואס? צוויי גאטן וואטס די פראבלעם? צוויי קאנטראקטארס. ווער געמאכט ווער איינער געמאכט לויט ווער געמאכט וואקסן די בוים צוויי קאנט ניין ניין די בוים האט געמאכט איינע און די בלעטלעך א צווייטע איטס טאקע ווירד דעטס די פראבלעם באט ער רעדט וועגן דעם באריכות איך זע נישט אבער וואס איך זע נישט אז ער ברענגט עפעס וואס זיי זאגן וועגן די נשמות איי דאנט אנדערסטענד